ב' חלקים משיחת שמחת בית השואבה תשכ א. וואס אט דאס איז אויכעט וואס אין כללות ענין התשובה, וואס דאס איז דאך דער ענין פון יום הכיפורים אין וועלכן ער איז מחולק מכל ימי השנה, איז דער ענין פון תשובה, איז דאך די ענינה איז אז ווי ער זאגט אין פסוק וחטאתי נגדי תמיד און ווי ער איז מבאר אין איגרת התשובה אז אף על פי וואס ס'דארף זיין נגדי כדי דאס זאל ניט מבלבל זיין צו די שמחה אבער אף על פי כן איז אין דעם נגדי דאס א ענין וואס ס'דארף זיין בתמידיות. וואס לכאורה איז דאך ניט פארשטאנדיק, וויבאלד אז ער האט שוין תשובה געטאן אויף דער עבירה, און ווי דער רבי הייבט אן אין התחלה פון איגרת התשובה, אז מען האט אים מכפר געווען ואין מזכירין לו דבר וחצי דבר ביום הדין, און וואס נאך מערער אז נעשה רצוי ומרוצה,

נאר דאס איז על דרך ווי גערעדט אין די פריערדיגע די עניינים עיקרים וואס זיי דארפן משנה זיין מהות האדם איז פונקט אזוי ווי דער אדם דארף דאך זיין חי אן א הפסק און דאס איז ניט א ענין וואס א שעה איז ער חי און דערנאך איז ער מפסיק דערנאך ווערט ער נאכאמאל לעבעדיג נאר אין דעם ענין החיות מוז זיין בזה אין בזה הפסק. איז על דרך זה אויכעט אין עניינים אין פון תורה ומצוות, וואס זייער עניין איז דער חיות כללי של האדם, איז אין דערויף אויכעט דער מעמד ומצב אין אן אופן אז אין בזה הפסק. וואס דערפאר איז אויכעט דער ענין התשובה, וואס אין וואס באשטייט עס אז דאס נעמט אים ארויס פון רשות דלעומת זה. און דאס שטעלט אים אריין ביז וואנעט ער ווערט איין זאך עם הקדוש ברוך הוא, וואס דאס איז דאך דער ענין פון ואתם הדבקים בהוי' אלוקיכם חיים כולכם היום, און אין וואס פאר אן אופן איז די דביקות, איז דאס ניט ווי די דביקות ווי מי שלא חטא ולא פגם ולא עבר את הדרך מעולם. וואס ביי אים איז דאך די דביקות על דרך ווי עבודת הצדיקים, וואס דאס איז א דביקות וואס איינער וואס האט קיינמאל נישט געווען קיין חולה, בשעת אבער חלה און דערנאך הבריא, איז אט אט דעמאלט איז ווי על די וואס אט דעמאלט איז דאך די מעלה פון בעלי תשובה אז דאס נעמט פון א חיות פון א מקום עליון יותר על דרך ווי דער לשון הגמרא אז חתר לו מחתרת מתחת כיסא הכבוד, דאס איז א בי א מקום מיוחד וואס דאס איז מיוחד פאר חיות פון בעלי תשובה, און פון וואס פאר אן ארט איז דאס, פון דעם ארט וואס דארט איז ניטא קיין שינויים, וואס מצד וואס אני הוויה לא שניתי, איז דערפאר איז ואתם בני יעקב לא כליתם, ניט קוקנדיק אין וואס פאר א מעמד און מצב מ'איז געווען אין תורה ומצוות,

על דרך ווי גערעדט פריער וואס דאס איז די יחידה שבנפש וואס זי איז העכער פון התחלקות נעמט זיך אויכעט פון דעם יחיד שלמעלה וואס ער איז העכער אפילו פון יום אחד וואס דעמאלטס איז דאך לא היה בעולמו אלא הקדוש ברוך הוא אבער ס'איז דאך שוין געווען אן עולם און דאס נעמט נאך העכער על דרך ווי די מעלות וואס איז דא אין יחיד אויפן תואר פון אחד. וואס דערפאר איז בשעת דאס קומט אראפ דא למטה איז דאס אויכעט אין אן אופן פון תמידיות אז אפילו אז ער האט שוין אויך געטון תשובה און מ'האט אים שוין מכפר געווען על החטא על החטאים ועל העוונות והפשעים מיט א מחילה גמורה און ער איז געווארן רצוי ווי קודם החטא און נאך מערער ווי צדיקים גמורים איז אף על פי כן איז שטייט ער אין א מצב תמידי פון תשובה תמידית. וואס דאס איז דער לשון און דער ציווי פון כל ימיו בתשובה, וואס לכאורה איז דאך ניט פארשטאנדיק, על דרך ווי בבא בן בוטא זאגט אז, וואס די גמרא דערציילט אויף בבא בן בוטא אז ער האט ניט געבראכט קיין אשם תלוי גלייך נאך יום הכיפורים, פארוואס וויבאלד אז יום הכיפורים איז נתכפר לו. וויבאלד אבער מ'איז געווען א טאג וואס ער האט תשובה געטון והשיבנו בתשובה שלמה לפניך, פארוואס דארף ער אויף מארגן זיין, מעג ער זיך א טאג איבערהיפערן על דרך ווי בבא בן בוטא האט איבערגעהיפערט יענעם טאג. נאר דאס איז אלץ גערעדט געווארן בנוגע צו אט אט די תשובה וואס זי איז פארבונדן מיט וידוי דברים, צו די תשובה וואס איז פארבונדן מיט הבאת קרבן, דאס די תשובה וואס זי איז פארבונדן מיט די חרטה על העבר אין דעם אופן וואס משברים פספסיהם, ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין, וואס דאס ווערט דער כללות הענינים ווערט אנגערופן בשם תשובה תתאה, אין די אין די ענינים וויבאלד ער האט אפגעזאגט אשמנו בגדנו מיטן על חטא מיטן מודה על פשעיו און האט געבראכט דעם קרבן אין וועלכן ער איז געווען מחויב על זה. אדער מקבל געווען דעם עונש איז אט דעמאלטס כיוון שנקלה אחיך ווערט ער שוין אחיך טאר ער ניט ברענגען נאכאמאל דעם קרבן חטאת און טאר ניט זאגן נאכאמאל דעם מודה פשעיו וויבאלד אז מען האט אים שוין מכפר געווען און ער געפינט זיך אין שבת אדער אין יום טוב אדער אין אן אנדער טאג וואס מען טאר ניט זאגן קיין ווידוי. דאס אבער אלץ במה דברים אמורים אין תשובה תתאה, דאס הייסט אין דער תשובה ווי תשובה טוט זיך אן אין וועלט, אין זמן ומקום, וואס דאס איז דאך דער ענין הקרבן דער ביום צוותו ביום ולא בלילה, ועל דרך זה דער ענין פון וידוי דברים, ועל דרך זה דער שברים פספסים. דער ענין פון תשובה עילאה, דאס וואס ער ווערט א רצוי לפני הקדוש ברוך הוא כקודם החטא און נאך מערער, וואס ווי דער רבי איז ווי דער אלטער רבי זאגט אין אגרת התשובה אז על מדריגת תשובה זו איז אמרו אז אז במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אין יכולים לעמוד שם, אט דאס נעמט זיך דעם אייבערשטן ווי אייבער דער אייבערשטער איז העכער פון אנטון זיך אין וועלט,

האט ער שוין געבראכט דעם קרבן און ער זאל וועלן ברענגען נאכאמאל דעם קרבן חטאת, איז ער עובר אויף פון דעם איסור פון חולין בעזרה, איז דאך ניט שייכות צו דעם ענין, נאר אין וואס איז כל ימיו בתשובה אין דעם ענין פון תשובה עילאה, דער והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה, ווי דער רבי איז מאריך אין ליקוטי תורה אין די דרושים פון האזינו. וואס אט דאס איז דער פנימיות'דיגע טייטש אין תשובה איז דאך דא על פי פשוט זיך אומקערן דער ושבת עד הוי' אלקיך איז דאך דאך דעמאלט פונקט אזוי ווי דער אייבישטער איז דאך אין סוף ואין קץ איז דאך דערפון פארשטאנדיג אז וויפיל ער האט היינט אויפגעטאן אין דעם ושבת עד הוי' אלקיך איז ער דאך נאך ניט דערגאנגען צו דעם קץ ותכלית של הקדוש ברוך הוא, האט ער נאך מארגן אויף זיך די גאנצע עבודה פון ושבת עד הוי' אלקיך, און ניט ווייניגער ווי ער האט געהאט היינט, און נאך אפשר נאך מערער, על דרך ווי מי שיש לו מנה רוצה מאתים, וויל ער דאך מער ניט אים זאל צוקומען צוויי מנות, ומי שיש לו מאתים רוצה ד' מאות, ד' מנות, וויל ער דאך כמה וכמה פעמים ככה. ווארום וואס מערער ער גייט אריין און האט א ידיעה והכרה אין דעם יוסיף דעת, איז דעמאלט איז אלץ מערער דער יוסיף מכאוב, טוט אים וויי, אט דאס וואס אים פעלט נאך, און וויפיל ער זאל ניט האבן פעלט דאך אים נאך עד עד אין קץ, ווארום הקדוש ברוך הוא איז דאך למעלה מעלה עד אין קץ.

בדיבור בזמן שבית המקדש היה קיים דער ענין פון שעיר המשתלח וואס מתוודה עליו די עוונות פון בית שבט און ביז וואנעט פון קהלך פון עוונותיו עוונות בית און שבט משרתיך ביז וואנעט עוונות פון כל עם ישראל איז דאך דאס דא מער ניט ווי ביום הכיפורים